לזכות שמואל דוב בן חיה מושקא שיחיה ליום הולדת שלו ו' מרחשוון. משיחת אור לכ' מרחשוון תשמ"ד. וואס דא קומט צו אויכעט א מאמר המוסגר וואס מ'האט גערעדט במעלות פון שבעה בחשוון, כמדובר בארוכה אין די התוועדות שלפני זה, איז דא נאך א מעלה וואס שטייט פארשטאנדיג גאר, פון א שך אין הלכות נדרים וואס ער פארבינדט דארטן שבעה בחשוון מיטן ענין פון די פון גשמים און מיט דעם ענין פון בהב, ווי ער זאגט דארטן אז אין עומדים בנוגע פסקין פון בהב סיידן אז ס'איז דא ז' בחשוון ווי מ'מאטערט זיך דארטן דעם פירוש שבדבריו. אבער על כל פנים ער זאגט א קלארע זאך אז בהב איז פארבונדן מיט ז', ז' בחשוון, וואס דא קומט צו א דבר נפלא בנוגע צו שבעה בחשוון, מ'האט זיך אלץ גערעדט אז שבעה בחשוון פירט אויס בפועל אט דאס וואס מ'האט מחליט געווען. אין חודש תשרי, בנוגע צו חרישה וזריעה און כל מעשיך לשם שמים ובכל דרכיך דעהו, ובלשון הגמרא הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן, וואס דאס איז די תורה על הרוב תדבר הנהגת רוב ישראל, אט דער שך איז מוסיף א נקודה נפלאה, אז ז' חשוון איז פארבונדן מיטן ענין פון בהב. וואס איז דער ענין פון בהב? בהב איז א ענין וואס ער איז משלים, טאמער האט געפעלט אין חודש תשרי קומט דערנאך צו גיין בהב, אולי חטאו בני, און דורך בהב איז מען דאס משלים, און משלים אין אן אופן אז ס'ווערט אן עת רצון, ווי דער אלטער רבי מבאר אז דער עיקר ענין התענית איז ניט חס ושלום מאטערן א אידן נאר זאל ווערן אן עת רצון למעלה און אן עת רצון למטה, ביז כפשוטו למטה מטה שאין תחתון למטה הימנו. וואס דא זעט מען א חידוש, אז שבעה בחשוון, אט דעמאלט קומט צו ניט נאר אויף מכאן ולהבא, נאר ס'ווערט אויך נשלם, ביז אין דעם אפטייטש פון נשלם ניט נאר מילוי החיסרון, נאר אויכעט דער ענין השלימות אז אולי חטאו בני, און ווי חסידות טייטשט דאס אפ חטא מלשון חיסרון, בשעת ס'רעדט זיך וועגן א יחטא כפשוטו, שרייט דער זהר תווהא, וויאזוי קען זיין א נפש מישראל זאל האבן א שייכות מיט א חטא ועוון, נאר דער טייטש פון יחטא איז אז אפשר האט געפעלט אין זיין שלימות, ואדרבה אז ער האט משלים געווען חודש תשרי אט דעמאלט ערשט כאפט ער זיך וויאזוי ס'האט געקאנט זיין זיין שלימות אין די ימים שלפני זה. און ווי חסידות איז מבאר אויכעט אין די מאמרים פון בעל יום ההולדת, דער טעם פארוואס זאגט מען תחנון דווקא נאך דערויף וואס מ'האט דערגיין דערגרייכט צו תכלית השלימות אין עבודת השם.

אז לויט זיין מעמיד ומצב בשעת ער זאגט קריאת שמע איז דאס גאר ניט קיין חטא וחיסרון. ווען ווערט דאס א חיסרון? בשעת ער קומט צו א העכערע דרגה וואס ער שטייט כעבדא קמי מריה, אט א דעמאלט איז דאס ביי אים א חיסרון, אבער לפני זה איז דאס ניט געווען קיין חיסרון, בדוגמא ווי מען געפינט דאס ביי צדקה כפשוטו. אז ס'דארף דאך זיין לפי די יכולת הנותן, במילא אז ביי אים קומט צו מערער דארף ער מוסיף זיין אין נתינתו של צדקה, צי דאס אין מעשר אדער בהידור חמש, ווארום ביי אים איז צוגעקומען מערער אין קרן מוז צוקומען אין דעם מעשר אדער אין דעם חמש, על דרך זה אויכעט אין דעם מעמד ומצב הרוחני. ובלשון פון דעם אלטן רעבן אין ספר תניא קדישא אז עיקר התשובה בלב, און דערפאר קען זיין כל ימיו בתשובה, כלשון ההלכה אין גמרא, וואס לכאו' איז אינגאנצן נישט פארשטאנדיג, וויאזוי קען מען זאגן כל ימיו בתשובה, וואס דאס מיינט מיט זיך א תשובה לויט תורת אמת, איז וויבאלד אז ער איז געשטאנען א טאג.

ולא חצי דבר, כלשון אין איגרת התשובה, נאר ס'איז געווען א תשובה שלימה, א נעשה רצוי לפני הקדוש ברוך הוא וכו', מיטן גאנצן שטורעם פון די מעלה פון א בעל תשובה. בשעת ס'קומט אבער צו נאך א טאג, אין יום שלפניו איז דא כל ימיו, נאך א טאג דארף ער ווייטער תשובה טון, ווארום אז ס'איז צוגעקומען א טאג בגשמיות, איז דאס צוגעקומען לאור יום אין זיין אור ומעמד ומצב הרוחני, און וויבאלד אז זיין לב איז געווארן גרעסער און ליכטיגער, און דארט איז ניט נאר דארט איז אויכעט דא תשובה, נאר עיקר התשובה בלב איז כל ימיו בתשובה, וואס על דרך זה איז אויכעט בנוגע לענינינו ובנוגע לנקודה האמורה. אז ס'קומט צו דער ענין פון ויעקב הלך לדרכו, וואס דאס הייבט זיך אן כאמור ווען מ'שטייט אין א דרגה פון יעקב ניט פון ישראל לי ראש ווי בחדש תשרי הייסט עס ראשית בחדש חשוון וואס דעמאלט הייבט זיך אן דער הרבה עשו כרבי ישמעאל לדרכו פון חרישה וזריעה